איך האב געכאפט אזעלכע טשילס. שבת א דזשאב. איך האב געזאגט נעווער אין מיי לייף. סאו ווי אזוי האט זיך קרבתנו אנגעהויבן? ווייל אין דרייסיג יאר דארף איך אוינען אדער א הויז אדער א ביזנעס.
טונקעלעס איז שווער ארויסצוזאגן.
קאווע די האט געוואוסט פון קרבתנו מ'האט נאר געמיינט ס'איז פאר געגעטע מענטשן. עט וועלכע פוינט ביסטו געווען לייק איים אאוט?
און געבליבן מיט א לאך פון הונדערט טויזנט דאלער. הונדערט טויזנט דאלער?
ווען כ'בין געווען אין ישיבה האט מען געמוזט מעביר סדרה מיט די תפילין, מ'האט נישט געטארט גיין פאר פרישטאג פאר מ'ענדיגט און אויב האט מען געענדיגט צו שטייען אויף די טרעפ.
היינט האמיר אברומי רינגל די אונער פון רינגל ענד קאו און איינער פון די גרינדערס פון קרבתנו א וואלענטיר פאר די טרעוולינג חסידים און האלט יעצט אינמיטן לאונטשן א נייע ארגענעזעישן וואס גייט הייסן אדער הייסט שלשלת. סאו אברומי. פיני, איך גלייב נאך אלץ נישט האסט מיך קאנווינסט צו קומען דא. פירסט איי גאטע סעי סאמטינג אבאוט פיני. ווער איי גאט טו נאו יו איז געווען אונז האבן, דיין אפיס איז געווען אונטער מיין אפיס. און איי וואס אלוועיס אמעיזט, די געדענק ווען דיין דאווענען, דו האסט מיך גערופן צו מנחה און מיך אנגעשריגן פארוואס איך קום אייביג אן די לעצטע מינוט צו מנחה און דו הייסט. מאכסט מיך בלאשן.
ביסט א עמעזינג פערסאן איט וואס גרעיט טו געט טו נאו יו. טענק יו, און ביי די וועי אונז האבן זיך נישט געטראפן מיט אפיסעס אפסטעירס און דאונסטעירס, די ערשטע מאל וואס אונז האבן זיך געטראפן איז כ'האב געמאכט א א אווענט א מארקעטינג אווענט אין אינוועסטערס באנק, און דארט מיין איך האבן מיר זיך געטראפן די ערשטע מאל, ביסט געקומען צו די אווענט און כ'מיין דארט דארט האבן מיר זיך געטראפן, סאו עניוועי רעד צו אונז אביסל וועגן רינגל ענד קאו. ווי ביסטו אנגעקומען צו דעם? וואס האט דיך געמאכט אריינגיין אין די ביזנעס? וואס איז די ביזנעס? און לאמיר הערן אבאוט איט.
סאו איך גיי אנהייבן קודם מיט וואס איז די ביזנעס און דען האו איי גאט טו איט. רינגל ענד קאו איז א פראפעשענעל בוקקיפינג סערוויסעס ענד סי עף או סערוויסעס וואס טוט פאר ביזנעסעס ווי טעיק אווער אלל די העדעיקס און פון די פיינענשעל פארט פון די ביזנעס, פול אקאונטס ריסיוועבל, אקאונטס פעיעבל, די פעיראל, די טעקסעס, די האול ניין יארדס, די בענקס, סערטען ס'דא טו די לעוועל ווי ס'דא קלייענטס וואס קומען ארויף אין אפיס מיט זייער גאנצע פעקל מעיל מיט זייער מעגעזינס וואס זייער ווייב האבן געארדערט מיט די אינוויטעישאנס און די חתונות לייגן עס אראפ און וואקן ארויס זיי ווילן דערפון גארנישט וויסן דעי דזשאסט טעיק קעיר אוו עווריטינג און לאמיך אפ, וויטש איז איי פאונד איט טו בי א העלטי טינג, ווייל ער פארשטייט אז ער האט צו ער איז א גוטע פלאמער א גוטע עלעקטרישן אדער א גוטע בעקער אדער וואטעווער ער איז ער קען דאס זייער גוט, און פעיפער ווארק און אפיס ווארק און חשבונות פון געלט איז נישט זיין זאך און.
דשאסט. בעסיקלי, דו ראנסט די ביזנעס, איך גיי קעיר נעמען פון די זאכן וואס דו ווילסט נישט דיעלן מיט. די אלע זאכן, געלט וואס קומט אריין, געלט וואס גייט ארויס, איז נישט דיין העדעק, דו ראנסט וואס דו דארפסט ראנען, און איך נעם קעיר פון די רעסט. יא, דעטס אין א נאטשעל. איטס א ווערי, ווי, וואס אונז זענען, ס'דא זייער אסאך בוקקיפינג קאמפאניס אאוט דער.

און ווי עם דזשויפול פאר איט, און ווען א קלייענט גייט דורך א סטרעס אדער א העסל ווי אין איט טאגעדער וויט הים, צו ס'איז ווען איינער'ס א מעין גיי האט זיך אפגעזאגט אדער קאדנט שאו אפ אדער עני אנדערע קרייסיס דען וויל סטאפ, דראפ און ראן וויל גאו אווער וויל סי וואט ווי קען העלפ און אסיסט פאר די ביזנעס נאט טו בי היט ביי דעט.
דו האסט ביסט געגאנגען אין סקול פאר דעם אדער דאס איז א זאך וואס דאס דאך? יא, סאו סקול האב איך גרעדזשועטעד די בעלזע אקעדעמי. איך די סאטמארע. יא, סאו וויאזוי בין איך אנגעקומען? די ערשטע מאל וואס איך האב געזען קוויק בוקס מיט בוקקיפינג איך בין געווען א וואס האט געהייסן א אלטע בחור, כ'מיין היינט הייסט שוין יונג. דאס האט דאך א מעלה, מ'ווערט פון א אלטע בחור א יונגערמאן.
יא.
און אויך פון א אלטע יונגל צו א יונגע בחור.
כ'האב געהאט א דזשאב און כ'האב נאך אלס געדארפט האבן וואס צו טון די עקסטערע שעות ביינאכט, און מיין פרענד מיט וועם איך האב געארבעט זאגט מיך ס'איז דא עפעס א קורס, ילד וילדה מאכט עפעס א קורס, ס'קאסט נישט קיין געלט, בוקקיפינג, קוויקבוקס, זאג איך אים ניין וואס, אונז האבן עניוועי נישט צו טון, לאמיר גיין לאמיר עס דזשוינען צוזאמען, מ'וועט האבן פאן, מ'וועט שוין, שוין מיטגעברענגט נאך צוויי בחורים. וואס האסטו געטון א גאנצע טאג? וואס האסטו געארבעט מיט? כ'האב געארבעט אין א דראמא.

ס'איז געווען מיין ערשטע דזשאב, כ'האב געארבעט דארטן, און זעמיר געגאנגען צו די קורס, סתם פאר ענטערטעינמענט פערפעסעס. צו האבן וואס צו טון. יא. ס'איז געווען זייער גוט, נישט געקאסט קיין געלט, ס'איז געווען א טיטשער, ער האט אויסגעלערנט קוויק בוקס, כ'האב אין מיין לעבן נישט געחלומט אז כ'גיי עס אמאל יוזן, ס'איז געווען גוט צו שטופן צייט. און נאכדעם האב איך חתונה געהאט קיין ארץ ישראל, געוואוינט דארטן א יאר אהאלב.

מ'איז געווען א מנין אויף די באס, ביי שמונה עשרה האט די באס געפולט אין די שאלדער. זוכט איר א וואקאציע נישט ווייט פון אייער היים? ווילט איר צושטעלן א געשמאקע שבת פאר אייער פאמיליע? האט איר א שמחה אין לעיקוואוד? זוכט איר א צייטווייליגע דירה אין לעיקוואוד? לעיקוואוד האוסטס איז אייער ענטפער, די העכסטע סטאנדארט ווילאס, דירות, און רחבות'דיגע הייזער, צוגעשטעלט אויפן שענסטן פארנעם, לעקזשוריעס און רייך. א כשר'ע קיטשן און רחבות'דיגע צימערן. הערליכע עס צימערן פאר די גאנצע פאמיליע. מיר וועלן קיינמאל נישט מיד ווערן פון צופרידנשטעלן אונזערע קאסטומערס. א וואקאציע ביי לעיקוואד האוסטס. וועט זיך געדענקן פאר לאנגע יארן בעזר השם. לעיקוואד האוסטס, דער סימבאל פון קוואליטעט און סערוויס. און איך האב געארבעט פון זיבענע ביז זעקסע, זעקס דרייסיג, אנגעקומען אהיים זיבן דרייסיג, אכטע, סאו פאר שלום בית פערפעסעס איז געווען פערפעקט, געווען זייער גוט, ווייל גלייך נאך די חתונה בין איך געווען אינדרויסן פון דער היים פאר די גאנצע טאג, געארבעט אין א פרינטינג שאפ, ס'הייסט גראפיטשיק. אקעי. וואס האסטו געטון חוץ פון קוקן וויפיל זייגער מ'ענדיגט ארבעטן? סאו זיי האבן געהאט א דיפארטמענט פון פרינטן בלופרינטס, ווי ס'האט געארבעט די ארכיטעקטס אדער די דיזיינערס האבן אריינגעשיקט די פייל, מ'האט עס ארויסגעפרינט, די ריזיגע גרויסע ראול, ריזיגע גרויסע ראול, ס'געווען קאלערד, בלעק ענד ווייט, מיט ס'פרינט זיך ארויס, ס'דא א מאשין וואס פאלדט עס, מ'דארף עס שיקן.

איי דאנט טינק אין מאה שערים וועסטו זעהן עני קאנסטראקשען באט. יא וואס איז דאך דארטן א וואר זאון. ס'דא איין זאך וואס מ'טוט דארטן איז מ'האלט אין איין אינדזשעניר זאגן וויפיל קליי מ'דארף צולייגן פאר די ווענט זאל זיך האלטן צו מ'לייגט די לוויה צעטלעך באט. כ'האב פארדינט פֿינף און צוואַנציק שקל א שעה. אקעי. אין דאלער? ס ווענד זיך וועלכע טאג. בערך א. לעטס סעי איך בין אהיימגעקומען מיט פֿינף טויזנט שקל א חודש איז אבאוט א חודש נישט א וואך סאיז בערך צוועלף הונדערט דאלער א חודש יא? סאיז אסאך געלט. דו רעדסט דא מיט א אינגערמאנטשיק ביי גראפיטשיק. געארבעט פאר דעם דרײַצן אהאלב שעה א טאג ס'געווען יא.

איך בין אויסגעקומען איך דארף האבן אכט טויזנט שקל א חודש צו קענען וואוינען אין ירושלים. מאכסט פינעף דארפסט האבן אכט, נו, די קאלקולעיטער ווערט שוין צובראכן, נו. איך בין געגאנגען צום בעל הבית איך זאג אים איך דארף אכט טויזנט שקל איך קען נישט בלייבן וואוינען אזוי איך מוף קיין ירושלים איך דארף אכט טויזנט שקל א חודש זאגט ער מיר ער קען מיר געבן זיבן א האלב. א פאני באס דער. ער דארף דרײַצן שעה. איך וואלט געקומען איך דארף נײַן. אקעי אַכט א האלב. ניין ער האט זייער ליב די סעווען פיפטי. אלעס איז געגאנגען אויף זיבן. דאס אַכט טויזנט שקל דארף ער זיבן א האלב. אלעס איז מיט דעם סעווען פיפטי. זאג איך אים זיבן א האלב דאזענט ווארק. איך רעד נישט פון סעיווינגס איך רעד פון קאווערן לייף אין ירושלים. ס'איז זייער עקספענסיוו. פאר דעם קומט דאך נאך געלט. סאו. און דאס איז אָן צוויי און צוואַנציק קינדער? יא, כ'האב נאך נישט געהאט קיין קינדער דעמאלטס אפילו. הרב גראפטשיק האט אסאך ארבעטערס דא אין ניו יארק, נו? זאגט ער מיר, ס'איז זיבן אהאלב. סאו איי טאלד הים אקעי, דען איי וויל העוו טו מאוו טו ניו יארק. כ'קען נישט בלייבן וואוינען, אשדוד איז נישט פאר מיר, ירושלים, איך גיי נישט וואוינען. קענסט נישט עפארדן, דארפסטו קומען קיין אמעריקא.

פאר זיין ער האט א בעקערי אין פלעטבוש און אין בארא פארק גייט דעמאלטס דריי לאקעישאנס ער דארף א בוקקיפער זוכט ער זיך אויך קיין משוגע וועסט שוין וויל געט דער זיין מיין אסיסטענט דאס מאכן די טשעקס דאס וואס זאגט מען הייבט אן ביי אַכט הונדערט דאלער א וואך אקעי ווען זאל איך קומען זאגט ער איך הויער יעצט איינעם און איך גיי אים אפזאגן נאך חנוכה זיי דא גלייך נאך חנוכה פאר מי וואז פערפעקט, חשוון כסלו. קענסט צוריק גיין קיין ארץ ישראל, זיך צוזאמפאקן. כ'האב געהאט אלמאסט צוויי גאנצע חדשים, סאו יא, כ'בין אנגעקומען, אנגעהויבן צו ארבעטן דזשעניוערי פירסט טווענטי טען, כ'האב אנגעהויבן צו ארבעטן ביי שרייבערס, וואז א טשעלענדזשינג דזשאב, ס'איז געווען בעיסיקלי וואן מען בענד, ס'איז געווען ארדערינג די הייערינג פעיראל די האול ניין יארדס. שפעטער, איך האב געהאט אין מיין קאפ אז ביי די דרייסיג יאר דארף איך אוינען אדער א הויז אדער א ביזנעס. פאליסי? יא, דאס איז, איך האב געהאט א קאמיטמענט פאר מיך אז דאס מוז געשען. פארוואס? וואס האט דיך געמאכט דיסיידן די זאך? ס'איז א נארמאלער מענטש. וואס איך בלייבן ארבעטן איך מיין טו וואט סטעידזש ניין ס'איז זענען צוויי אנדערע זאכן אוינען א הויז איז א עקספענס און אוינען א ביזנעס איז א זאך. נאך גענוג יונג צו קענען סטראגלען מיט די נישט האבן אינקאם רייט עוועי און מיט די אינוועסטמענט ווען מ'איז עלטער מ'האט שוין א פעמילי ס'ווערט שווערער סאו וואס כ'האב געטון מיט די קאמיטמענט איז וואס איך טו מיט קאמיטמענטס וואס איך וויל זיין פארסט צו עקסעקיוטן איך נאוטיפיי מענטשן ארום מיך אין מיין קלאוס סירקל אז דאס איז מיין קאמיטמענט און דעי אף קאורס דעי טשאלענדזש מי און נו וואו האלטסטו האסט מיר געזאגט האסט מיר געזאגט אז גייסט עס טון וואו איז עס? וואו איז עס? סאו איך האב נאוטיפייד מיין פרענדס און פעמילי ארום אז ביי די דרייסיג גיי איך דאס. און ווען האט זיך דאס אנגעהויבן ביי די ווי אלט? ביי די טיים איך בין געווארן ווען כ'האב אנגעהויבן צו זאגן, כ'געדענק נישט עקזעקטלי עט וואט פוינט, ס'געווען אפשר טווענטי סעווען טווענטי עיט, למעשה איך בין שוין געווארן טווענטי ניין, און כ'האב דעסיידעט אקעי, מ'דארף, כ'האב געמאכט א חשבון, כ'האב געהאט אוועקגעלייגט געלט, כ'האב געזאגט אזוי, א הויז ברענגט נישט קיין ביזנעס, א ביזנעס ברענגט א הויז, סאו לאמיר, די הויז וועט ווארטן, לאמיר גיין עפענען א ביזנעס. כ'האב זייער ליב געהאט די פוד ליין, כ'האב זייער ליב געהאט פארטי פלענינג און דאס. סאו איך גיי אריין גיין אין פארטי פלענינג, שוין געהאט א נאמען, מיין נאמען איז אברמי רינגל, די נאמען איז געווען טאבאט. אה רינגל. יא. אקעי. איך האב שוין געהאט ביזנעס קארדס לאגא אלעס איז שוין געווען סעט אפ. איך בין געווען איין שבת און דוירינג די פראסעס איך האב נאך פאר קיינעם נישט געזאגט ווי איך האלט נאך מיט דאס, איך בין געווען איין שבת אין שול ביי א קידוש און איך זע ווי א אינגערמאן פרעגט א יונגעל ווי איז דיין טאטע? זאגט ער אים, ער ארבעט, ער האט א דזשאב. זיין טאטע האט געטון קעיטערינג. איך האב געכאפט אזעלכע טשילס. שבת א דזשאב? איך האב געזאגט, נעווער אין מיי לייף גייט מיינע קינדער הערן אז איך האב א דזשאב, איך ארבעט שבת. איטס נאט העפענינג. איך האב געפלאשט די גאנצע טאבאט, איווענטס איז געגאנגען. איים נאט דואינג דעט. באט כ'האב מיך געטראפן אין א סיטואשען ווייל מיין פעשען וואס כ'האב געוויסט אלע יארן וואס איך גיי טוהן ווען איך גיי ווילן טוהן גייט זיין די פוד ליין און דו כאפסט א פראסק אין פנים סאו כ'האב נישט קיין וויזשען איך ווייס נישט וואס איך טוה נעקסט. באט וויאזוי האסטו געהאט די גאטס צו זאגן לייק דאס איז געווען א זאך וואס דו האסט ארויסגעקוקט אויף און סאדענלי ווייל דו האסט געהערט א יונגעל זאגן דאס?

זיראו איידיע וואס וויל איך טון, וואס איז מיין פעשען וואס וויל איך, סאו איי וואז אין די דארק כ'בין געבליבן ביי מיין דזשאב כ'האב געטון די דזשאב באט כ'האב נישט געהאט גארנישט טו לוק פארווערד פאר צו ארבעטן אויף צו פלאנען. און די דרייסיג גייט שוין אנקומען. יא. סאו עט סאם פוינט אין די טווענטי ניין איי סעד אקעי איך זעה ווילאנג איך בין זייער קאמפארטעבל אויף די דזשאב און איך מאך דא גענוג געלט נאטינג איז גאוינג טו העפען סאו איי דזשאסט געיוו נאטיס און איי דראפד די דזשאב. סאו דו ביסט אן קיין חלום און אן קיין דזשאב. אן קיין חלום אן קיין דזשאב, איך דארף דיוועלאפן מיין חלום יעצט. און דו זאגסט דו האסט געהאט סעווינגס אוועקגעלייגט. כ'האב געהאט סעווינגס אוועקגעלייגט. מיין סעווינגס האב איך געהאט אויסגעבארגט פאר מענטשן. כ'האב געטראכט ס'איז א שאד ס'זאל ליגן

און געטראכט די ביזנעס רעדט צו מיך, ס'רעדט נישט צו מיך, כ'האב געענדיגט ביי ז', ס'האט כ'האב עס נישט געקענט ענדיגן אין איין טאג, ס'איז זייער אסאך פעידזשעס, כ'האב געמאכט א קנייטש ווי איך האלט, און בין צוריק געקומען די נעקסטע טאג, כ'האב געענדיגט האב איך געהאט א ליסט פון פופציג ביזנעסעס אפשענס, כ'האב אוועק געלייגט די פאון בוק, כ'האב גענומען די פופציג. און וואס איז געווען בעיסד אויף? אויף וואס דו האסט ליב? אדער וואס מאכט פיינענשעל סענס? ס'איז געווען זייער א רענדאם

ווי איך בין געגאנגען האב איך איבערגעקוקט די צעטלס, איך האב געלעבט מיט די צעטל מיט די דרייסיג וועלכע יא וועלכע ניין אנטיל איי נעראוד איט דאון צו כ'בין אנגעקומען צו איין זאך וואס איך וואלט טון וויטש וואז סטעפינג פראוויידינג סעקיוריטי גארדס וועיטערס דעי סערוויסעס. דעי יא, מען פאוער. אקעי, איך האב אנגעהויבן צו דעוועלאפן וואס איך וויל טון, יעדעס מאל איך האב געהאט אזא זאך האב איך אראפגעשריבן מיין וויזשן, וויאזוי איך וויל ס'זאל, וואס איך וויל טון, וועלכע סערוויסעס, וויאזוי איך גיי עס בויען, אלעס געשריבן אויף פען און פעיפער. און פאני איך האב אפאר וואכן צוריק געטראפן די פעיפער פון די פון די סטעפפינג, פון דארט איז געבליבן דאס, איך בין געגאנגען צו מיין ברודער, הייסט ניסן רינגעל, איך האב די איידיע פון די ביזנעס, איי נאו איך האב געמענעדזשט גרויסע טיעמס, אויב דו האסט אויך געמענעדזשט, איי טינק דו האסט גוטע סקילס, מעיבי ווי שוד טיעם אפ, און וואס זאגסטו וועגן דעם? ס'איז אים געפאלן, ער האט געטראכט אקעי, שוין, עס ס'איז געווארן מער סיריעס און איך בין געזעצן מיט מיין מיט די פעיפערס וואס איך האב געשריבן, די ביזנעס פלען און דאס, האב איך אנגעהויבן צו זען אז ס'איז נישט קיין קאנסיסטענט אינקאם. ס'הייסט ס'איז דא ספירה, איז דא, איי דאנט נאו, ס'איז, ס'האט מיר אויסגעזען ווי ס'איז זייער נישט קאנסיסטענט אינקאם, איך האב געליב געהאט די איידיע פון קאנסיסטענט אינקאם. רעזידזשועל? יא, מ'ווייסט די אינקאם, די עקספענסעס, וואס גייט בערך, וואס גייט זיין יעדע חודש. אויף א מאנטלי, אויף א מאנטלי פעימענט? יא. אקעי. זיי וויסן וויפיל געלט ס'קומט אריין אויף א חודש. יא. סאו מיין ברודער איז א דזשיניעס אין נאמבערס. און זייער א גוטע קאפ און און די מענטשן פלעגן אים זאגן ווייסט דו דארפסט טון נאמבערס גיי ווער א אקאונטענט. סאו איי טאלד אים יו נאו וואט? איך האב געטון בוקקיפינג. דו האסט א גוטע קאפ, דו קענסט זייער גוט נאמבערס. מעיבי בוקקיפינג. דו מאכסט קאנטראקט קלייענטס, האסט קאנסיסטענט קלייענטס, קאנסיסטענט אינקאם. און ער האט קיינמאל נישט געטון קיין בוקקיפינג פאר דעם. ער האט זייער ליב געהאט קאלקולעישאנס פון נאמבערס באט עקשועל בוקקיפינג קיינמאל נישט געטון.
סאו. וואס האט ער יא געטון? וואס איז געווען זיין אקיופעישאן?
וואס איז געווען זיין דזשאב? ער איז געווען א פראדאקשאן מענעדזשער אין א קאמפאני, און שפעטער האט ער געארבעט אין די מוסד. סאו עט דעט פוינט איז מען געגאנגען פאר א קרעש קורס אויף קוויקבוקס, יו שוד געט די הענג אוו איט, און מען האט געעפענט א קאמפעני רינגעל ענד קאו. נישט געהאט קיין לאוגאו, נישט געהאט קיין ברענדינג, מען האט גארנישט געהאט, מען האט געדינגען א אפיס פאר פינף הונדערט דאלער א חודש, מען האט געקויפט צוויי דעסקס, מען איז געגאנגען שאפינג פאר א קלייענט, יעצט איך איך בין געזעצן אן קיין אינקאם, ער האט נאך געהאט די אינקאם, ער האט נאך געארבעט אין די מוסד, ווען עס האט געעפענט, און יא, מען האט אנגעהויבן צו זוכן א קלייענט, אנגעהויבן ווי אזוי האט מען אנגעהויבן? אנגעהויבן צו זאגן פאר מענטשן איך טוה בוקקיפינג.
פאר דיינע נאנטע.
וועם כ'האב געטראפן. און איינער זאגט מיין עלעקטרישן יא ער דארף בוקקיפינג, געווען די ערשטע קלייענט מ'האט אנגעהויבן מאכן בוקקיפינג פאר דעם.
סאו דו האסט בעסיקלי געעפענט א אפיס, באשעפער איך האב א אפיס, שיק אריין קלייענטס.
עקזעקטלי.
איך האב געמאכט פלעקט האט געמאכט עלעקטרישן און געפרעגט צו ער האט דאס איך האב געמאכט א כלי ס'איז דא וואו די ברכה זאל אריינקומען וואו סאו דו האסט געהעריג געהאט אמונה? וואן הונדרעט פערסענט סאו דו שטייסט דא אן קיין פלאן אן גארנישט אויפגעגעבן דיין דזשאב אויפגעגעבן דיין חלום א פלאן האב איך געהאט. יא באט איך זאג דו האסט אויפגעגעבן דיין חלום אויפגעגעבן דיין דזשאב דו שטעלסט זיך צוזאם מיט דיין ברודער ער ארבעט נאך אין מוסד זאגסטו דו עפנסט אויף א אפיס

שפעטער געקומען נאך א קאסטומער, ער געעפנט א ביזנעס, כ'האב פונקט געהאט געהאלפן געבארגט געלט פאר אים, און כ'זאג אים ביי די וועי, ווען עפנסטו דו ווייסט איך טו בוקקיפינג, וואו כ'בין נעכטן אין א מיטינג ביי א אנדערע בוקקיפער, אקעי כ'קום צו דיר. און ס'איז געוואקסן.
ס'איז געוואקסן יא, סאו ס'איז גענומען צייט. ביז מ'האט געזען אז דו האסט צופיל צייט.
נא, ס'האט גענומען, ס'האט גענומען צייט, א יאר א האלב האב איך געלעבט אן א אינקאם אויף מיין סעיווינגס, ס'נישט איך האב נישט געלעקט קיין האניג, כ'בין צוריקגעגאנגען צו אלע חברה וואס כ'האב זיי פארבארגט געלט, שטייטליך איינעם איינעם, און צוריק געבעטן געלט. האלא, שיק אריין, איך דארף צאלן רענט די חודש. און מ'האט געסטראגלט, יא, אבסעלוטלי. און וואס, דו האסט נישט געטראכט עט עני פוינט דו גייסט אויפגעבן די ביזנעס, ס'ברענגט נישט אריין קיין אינקאם? ניין, כ'האב זייער זייער שטארק בעליווט אז איים גאנא מעיק איט העפען, באט עט סאם פוינט האט מיך מיין ברודער יא געזאגט אברמי מעיבי מעיבי מען גייט נעמען א דזשאב און איי טאלד הים דו ווילסט א דזשאב? ער האט געטראכט אפשר זאג איך אים יור הייערד זאג מיך וואס דו ווילסט א וואך איך צאל דיר עס דעט פוינט ער האט געזען מיין שטארקע בעליף אין די מישען און ער זאגט אקעי, דער איז סאמטינג, עפעס גלייבט ער אין, סאו ברוך השם.
פעסט פארווארד די דראפ, וואס איז געשען אז דיין ביזנעס איז געגאנגען אזוי גוט, און איין טאג האסטו באשלאסן. האט זיך אנגעהויבן פארן, קארעפטאני האט זיך שוין אנגעהויבן ביי שרייבערס.

צום טיש. הונדערט פראצענט. רב מרדכי מלך איז א חשוב'ער מגיד שיעור ווער ס'ווייסט נישט, אין א ישיבה.
און א ספעשל פערסאן. און רב מרדכי מלך איז געווען א בדחן, שבע ברכות'ן בר מצוות, געמאכט דזשאוקס, יעדער געדענקט די דזשאוק מיט די קאפי, די הלכות קאווע, מ'דארף אראפגיסן צוריקלייגן, און קארעפטאני וואס די וואן דעט טאלד רב מרדכי ווי ניד תוכן וועליו און די רעסט איז היסטערי יעדער ווייסט ער האט טויזענטער פאלאוערס אין די וועלט פון אינספערעישענעל תוכן'דיגע וועכענטליכע דרשות.
סאו צוריק צו קרבתנו.
קרבתנו איז ביי נאו ביי נאו אונז ווילן מיר רעדן פון די ווען עס האט זיך אנגעהויבן באט קרבתנו איז ביי נאו א פלעטפארם וואס א ספיקער וואס רעדט ביי קרבתנו

מען גייט אן אין די סטראגל אוו לייף, מען האט חתונה ביי דיפאלט, מען האט קינדער ביי דיפאלט, זיי ווערן בחורים ביי דיפאלט, מען שיקט זיי אין ישיבות און מוסדות, זיי האבן חתונה, מען האט איידעם און שנירן, אייניקלעך, און קיינער האט אונז נישט געגעבן טרעינינג, איך מיין אין קיין איין ישיבה איז נאכנישט דא טרעינינג וויאזוי צו זיין א גוטע טאטע, א גוטע מאן, וואס עקספעקט מען פון א טאטע, וואס עקספעקט מען פון א מאן, א ווייב, פון א ספאוס. וואס איז די ראל פון א שווער אינדערהיים פון א שוויגער? די גאנצע.
א מינוט, דעמאלטס איז איז א קוועשאן, וויאזוי האט עס געארבעט ביז קרבתנו האט זיך געעפנט? מיין טאטע עליו השלום מיט מיין מאמע האבן געהאט אזא געהעריגן וואס טוט זיך, נישט ביי דיפאלט. אונזער עלטערן האבן חתונה געהאט מיט א מיט א מישן צוריקצובויען אידישקייט און צו געווינען היטלער, ימח שמו,
און די נעקסטע דזשענערעישאן האט שוין נישט געוואוסט פון היטלער ימח שמו, און ס'האט געדארפט מאכן סענס די מערידזש, און מ'האט געדארפט זיין קאמפארטעבל די מערידזש, און אויב מ'האט געדארפט סטראגלען פאר די מערידזש האט עס אנגעהויבן צו זיין, און. צווייטע פארט איז אז אויב ס'איז נישט דא א העפי מערידזש אינדערהיים עפעקט עס די חינוך פון די קינדער. ס'דארף זיין א געזונטע הוים, אונז האבן שוין גערעדט אמאל פון דעם אויף איינצעלע עפיסאודס, אז די די קי פאר א סוקסעספול און פאר גוטע קינדער איז אז ס'דארף זיין א העפי הוים און א העלטי הוים. דעטס האנדרעט פערסענט רייט.
סאו דאס איז קרבתנו'ס מישען.
קרבתנו'ס מישען איז צו עדיוקעיטן און אינספייערן מענטשן צו נישט לעבן ביי דיפאלט, פעירענטס. פעירענטס, וויאזוי צו האבן א גוטע שטוב אז קינדער זאלן קענען פון דעם ארויסנעמען זייער לעבן. ווען איך וויל עס מסביר זיין פאר די סעקיוריטי גארד אין די האטעל זאג איך אים ס'איז פעירענטינג און מערידזש קלעסעס.

ווייל טאמער גייסטו אלע אכציג נעמען דארפסטו גיין צו א אנדערע שבת. ס'איז נישט פאסיבל, אגעין.
עקזעקטלי.
ווייל ס'איז קאנקורענט סעשאנס אין די זעלבע צייט איז דא. סאו וויאזוי האט זיך קרבתנו אנגעהויבן? ס'האט זיך נישט אנגעהויבן פון איין מינוט צום צווייטן, מ'גייט מאכן שבתים פאר טאטעס און מאמעס. סאו עכט קרבתנו האט זיך אנגעהויבן.

און איין טאג קומט צו צו מיך א אינגערמאן אינמיטן לערנען און ער פרעגט מיך צו כ'קען רעדן אויף א מינוט און ער זאגט מיך אז הער דיך צו ס'איז יעצט אהיימגעקומען צוויי בחורים פון ישיבה, זיי האבן נישט קיין פרענדס דא, זיי גייען ארבעטן, זיי דרייען זיך אביסל דאס, אפשר דו וואלסט זיי געקענט קליקען מיט זיי און זיי מקרב זיין. סאו אקעי איי קען טריי ווייסט וואס נאו פראבלעם לעט מי טינק איט אווער וואס איך קען גאן איך זעץ מיך אוועק צוריק צו מיין חברותא און איך זאג אים וואס ער האט געזאגט און אונז טרייען מיר צו טראכטן לייק האו דו איי אפראוטש דעם וויאזוי וואס הייסט מקרב זיין סאו ווי פיגערד אוט אז אונז גיימיר מאכן אזוי. איך האב זיי אינווייטעד צו הדר גאולה פאר טשולענט דאנערשטאג נאכט. איך נעם זיי ארויס. און כ'האב געהאט אפגעמאכט אז מיין חברותא גייט ביי מיסטעיק אריינוואקען אין די זעלבע פלאץ אינמיטן. און כ'גיי זיי מיינען נישט געקענט און איי'ל דען אינטרעדוסען, אה ער איז מיין חברותא, וואו וואו ביסט פונקט געקומען. און דאס איז ער און דאס איז ער און מאכן א קאנעקשאן. און איט ווארקט אוט ווערי וועל. און ס'האט אנגעהויבן צו ווערן יעדע דאנערשטאג נאכט. און עווענטשעלי זיי האבן געברענגט זייער נאך פרענדס און נאך פרענדס און ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן. אז הדר גאולה האט שוין נישט געפיט. און אונז האבן אנגעהויבן צו מאכן א חבורה. יעדע דאנערשטאג נאכט האט מען געמאכט א חבורה. און ס'איז געוואקסן צו א פוינט פון דרײַסיק פארטיסעפענטס יעדע וואך. כ'האב געדארפט, איך האב יעדע וואך געארדערט טשולענט מיט נאש מיט. און כ'האב געדארפט זוכן א פלאץ ווי איך מאך עס. סאו, דו ביסט געגאנגען, דו האסט קאלעקטעד געלט פון די מענטשן וואס דו האסט געבארגט, פארבארגט דיין געלט, און ביסט געגאנגען און האסט געצאלט פאר הדר גאולה. דאס איז נאך געווען ווען כ'האב נאך אנגעפאקט די מאטראצן. דאס איז נאך געווען כ'האב נאך געארבעט, כ'האב נאך געארבעט ביי די בעקערי. ער איז נאך געווען ביי שרייבערס. יא. סאו, יא, ס'האט געקאסט א וואך הונדערט פופציג דאלער בערך, אויב כ'וואלט געוואלט מאכן אינטערסאנטער, צוויי הונדערט דאלער. און וואס האט מען געטון ביי די ליל שישי'ס חוץ פון עסן טשולענט איז געווען עפעס?
סאו געזינגען קומזיץ גיטארס און אונז האבן אנגעהויבן צו ברענגען יעדע וואך א אנדערע מענטש צו רעדן, א שמועס, השקפה, ס'איז נישט געווען א דרשה, מען האט געזעצן מען האט געהאט קיו ענד עי'ס, מען האט געקענט אריינפרעגן ענטפערן אויף אלע מיני שאלות אין אידישקייט, ס'איז געווען בחורים וואס האבן געהאט אסאך טשעלענדזשינג קוועסטשענס וואס קיינער האט זיי נישט געענטפערט ביז היינט און. ס'איז מיטגעוואקסן, און אין די מין טיים האבן אפאר חתונה געהאט, ס'איז געקומען און ס'איז געקומען אינגעלייט, ס'איז געווארן א סיריעס, א חבורה, א סיריעס חבורה, ס'איז געווען טשעלענדזשינג צו טרעפן יעדע וואך א פלאץ וואו עס צו מאכן א לעקעישן, כ'האב געדארפט בעטן מענטשן, קענסט מיך שוין איז געבן דיין דיינינג רום דאנערשטאג ביינאכט, קאנפרענס האל וואס ס'זאל זיין? יא, קענסט זיך שוין פארשטעלן. דאנערשטאג ביינאכט נאך די הויז איז קלין קומט אריין א גרופ פון דעם עסט פאפקארן און די גאנצע סאו קיינער האט מיך נישט צוריקגעלאזט א צווייטע מאל. סאו ביז כהאב געטראפן עפעס א ארגענעזעישן וואס האט געהאט א קאנפרענס רום זיי האבן מיך עס געלאזט יוזן יעדע וואך וויטש וואס ווערי העלפפול און סאו איך צוזאמען מיט מיין חברותא מיכי שפירא און אונז האבן געהאט די חבורה עט סאם פוינט האבן אונז דיסיידעט לאמיר מאכן א שבת און אונז האבן געדארפט קאווערן די עקספענסעס סאו אונז האבן ס'איז געווען נאך אינגעלייט וואס האבן געוואלט קומען סאו מ'האט אלעס סאו געברענגט צוויי דריי ספיקערס פאר די שבת און מ'האט געמאכט א שבת אין קראון פלאזא. נייס.
מ'האט עס גערופן שבת קומזיץ און ס'איז געווען שבת חזון. כ'דענק נישט וועלכע יאר, כ'האב, כ'דאווען נאך יעדע שבת אין א סידור פון די ערשטע שבת קומזיץ. יא, איטס ווערי ספעשל טו מי, ס'איז געווען אין קראון פלאזא, מ'האט געמאכט א קליינע גרופ, און אזוי איז עס אנגעגאנגען פאר, מ'האט געמאכט דריי יאר אזעלכע, עקטשעלי די ערשטע יאר איז געווען די שבת אין מאנסי. די ערשטע יאר די שבת געווען אין מאנסי, מען איז איינגעשטאנען ביי מענטשן, און מען האט געגעסן אין א ישיבה, און געדאווענט אין א ישיבה, צווייטע יאר איז שוין געווען אין קראון, און פארשטייט זיך די קראוד איז געוואקסן, און אונז האבן געדארפט ברענגען בעסערע רעדנערס און האלטן די זאך. עט דעט פוינט איז אויך אונז האבן אנ ס ווי אונז האבן געזען אז יונגע לייט זענען אויך זייער אינטערעסירט אין די דרשות און די קאנווערסעישאנס, ס'איז געווען זייער איי-אפענינג און זייער אסאך מאל זייער אינטערעסאנט. אין קליינעם געהאט יונגע לייט זאגסטו?
יא. האט ער מיר געפרעגט אז ס'איז געווען מענטשן וואס זענען אינטערעסירט. אינטערעסאנט דאס, נו. און אונז האבן אנגעהויבן צו מאכן א נייע זאך. יעצט ברענגט מען רעדנערס, מען מאכט סיריעס פון דרשות. און אונז האבן געלייגט א צעטל אין א שול, און אונז האבן געטעקסט אפאר מענטשן. דא איז נאטינג. קומען איינמאל צוואנציג מענטשן, איינמאל דרייסיג מענטשן. מען האט געדארפט טרעפן א פלאץ וואו עס צו מאכן. קודם האט מען עס געמאכט אין א קאנפרענץ רום פון א ביזנעס אויף פירסט עוועניו.
וואס רעדסטו פון? דעי דעי סיריעס פון קלעסעס.
אה קלעסעס.
יא השקפה, חינוך, בעיקר אנהייב איז געווען בעיקר השקפה, אידישקייט. און דאס איז געווען ווען? אינמיטן די וואך עני טאג אדער ס'איז געווען דאנערשטאג נאכט? מ'האט געטרייט זיך אפטמאל זונטאג אדער וואטעווער ס'איז געווען. ווען די רעדנער איז עוועילעבל ווען די קאנפערענס רום איז עוועילעבל ס'איז געדארפט געדארפט שטימען.
די קאנפערענס רום איז געווארן קליין האבן אונז געיוזט א שול א בוכארישע שול אויף פארטי סעקאנד איז געווען ס'איז נאך אלץ דא די שול דארט מיין איך שבת אחים אונז האבן געיוזט יענע שול ס'איז געוואקסן נאך מער

חשובער יונגערמאן. ער האט איבערגענומען די זאך, ער האט עס דעוועלאפט, ער האט עס געמאכט צו א שטארקע זאך, און ס'הייסט היינט פרדס שלמה. זיי האבן שוין נישט די דרשות מאר אר לעס, באט זיי האבן זייער א שטארקע האטליין פון פון אסאך שיינע דרשות, זיי האבן מרדכי מלך'ס שיעור יעדע וואך איז דארטן. סאו, דאס איז פרדס שלמה, זיי האבן היינט טויזענטער ליסענערס פון די גאנצע וועלט. וואס ווערט געפירט ביי בערי בלייער, און ס'איז א פראדזשעקט פון משכן יחזקאל פון.

געמאכט. איך האב געדענקט אז כ'האב נאך. סייד האסל. יא. סאו. בעק טו קרבתנו. סאו וואס איז געשען צו קרבתנו? יא. סאו אונז האבן געזען אז ס'איז דא א דימענד. און יעצט וואנס אונז זענען געווארן זייער אינטו ברענגען רעדנערס, אונז האבן אנגעהויבן אויסצוהערן אלע רעדנערס, ווער רעדט גוט, וועם קען מען ברענגען. און איין טאג זאגט מיך, איין טאג ביים לערנען זאגט מיך מיין חברותא ר' מעכי אז ס'איז דא א שבת פראדזשעקט אינספייער.

עניוועי געווען זייער א שיינע שבת כ'האב זייער הנאה געהאט, ס'איז געקומען די חבורה איז אנגעגאנגען מ'האט געטראפן יא רעדנערס נישט רעדנערס איז געפארן ווייטער, עטס א יאר שפעטער זיי האבן געמאכט די שבת נאכאמאל פראדזשעקט אינספייער און ווען מעכי שפירא פרעגט מיך אברומי גיימער נאכאמאל? כ'האב שוין געמאכט רעזערוועישאנס. האב איך אים געזאגט, לאמיר מאכן די זעלבע אידעע פון דרשות א שבת, פון דרשות פון עדיוקעישאן, אויף א אידישע, אידיש ספיקינג רעדנערס, אויף א היימישע שבת, וואס די חסידישע וועלט זאל קענען בענעפיטן פון עס. סאו דעטס ווער איט סטארטעד, און מעכי זאגט, יא, פארוואס נישט? אונז האבן זיך שוין געהאלטן פראוס פון מאכן שבתים, ווייל אונז האבן שוין געמאכט צוויי מאל אין קראון פלאזא פאר דרייסיג מענטשן א שבת.
סאו, יא, אונז גיימער מאכן א שבת, וואטס די ביג דיעל? מאך א שבת, אקעי. איין טאג זאגט מעכי, קום לאמיר גיין צו א גרעפיק דיזיין, א מארקעטינג.

די האטעל האבן דאס געוויסט און די האטעל אונז האבן געמאכט אונז קען מען שוין קראון פלאזע אונז קען מען די פלאץ אין קאנעטיקעט. און רעדנערס האט ענק אויך געקענט, ניין? נאך נישט אויף אזא מין, א וויקענד איז א אנדערע מין רעדנער די דארפסט האבן. סא עטס האט דאך געמאכט צוויי שבתים געהאט יעדע וואך רעדנערס. אבער ווען די נעמסט א גרויסן דאס מוזטו. אונז האבן געדארפט א מער פראפעשענעל לעוועל אונז האבן געוואלט אונז האבן, ס'איז דאך דא שוין שבתונס וואס טוען דאס, אונז ווילמיר נאר מאכן א היימישע. סאו, אונז האבן געהאט זייער א, אונז האבן גערעיזד די באר זייער הויעך גלייך אין די בעגינינג וואס אונז האבן געוואלט דעליווערן פאר די עולם. אונז האבן געקאלט איין רעדנער פון ארץ ישראל ווען ער איז עוועילעבל צו קומען, און ער האט געגעבן א דעיט, און מ'האט געבוקט א האטעל. אקעי, פלעין געבוקט א האטעל מיט א רעדנער? אונז האמער איין רעדנער, און אונז האמער א האטעל. יא. און מ'האט אנגעהויבן צו זוכן נאך רעדנערס. ברוך השם ווי פילד אפ א נייס ליסט. און מ'דארף נעמען רעזערוועישאנס. מ'האט אנגעהויבן מארקעטינג באט קודם דארף מען א פאון נומבער. סאו מ'האט געמאכט א פאון נומבער און מ'זאגט אקעי נעקסט די קרעדיט קארד קודם זאל לויפן א האטליין. מ'דארף איינער זאל נעמען רעזערוועישאנס. מיר געגאנגען צו א פרוי קען זי אנשטיין נעמען רעזערוועישאנס? יא אקעי.

זיי האבן די ערשטע מאל צוזאם גענומען עלי פרידמאן, פראדאקשאן.
קעיטערינג. קעיטערינג איז געווען דעמאלטס טיבערגס. און ס'איז צוזאם געקומען. עפעס א שבת איז געשען. ס'איז געווען זייער. דרײַ הונדערט קאפלס איז א נומבער. ס'איז געווען זייער זייער זייער א דערהויבענע שבת. זייער סוקסעספול. זייער אינספיירעישענעל.

סאו וואס איז געווען די פוינט? סתם אז זאל זיין די זעלבע זאך פאר חסידים? מגייט מאכן א פאקט, מגייט מאכן א שבת קרבתנו.
וואו. לוקינג בעק ניין ס'האט נישט געמאכט קיין סענס.
אקעי. וואו.
מ'האט געטרייט צו פאנדרעיזן נאכדעם נישט געגאנגען יא געגאנגען. שוין ס'איז אדורך אפאר צוויי דריי חדשים און די ווענדערס זענען געווען שולדיג געלט זיי האבן אנגעמיטשעט סאו אונז האבן דעסיידעד יו נאו וואט.
ווילסט באקומען געצאלט איך מאך נאך א שבת אקעי. לאמיר מאכן נאך א שבת, די מאל גייט מען.
מאכן סאך גרעסער.
מאכן געלט יא, און מ'עט קאווערן. די פריערדיגע שבת. יא.
און אויב נישט, אקעי, סאו מ'האט געקענט דרייען א האלבע יאר חובות, סאו עטליסט לאמיר אפצאלן דאס און דרייען די נעקסטע האלבע יאר. לעטס פיגער איט אוט.
יא יא.
סאו מ'האט געמאכט א צווייטע שבת.

דאס איז געווארן, דאס האט מען געוואטשט איבעראל, יעדער האט דאס געהערט, יעדער ווייסט פון, דאס האט געמאכט הונדערטער פעמיליס וואס דאס האט געמאכט, דאס איז געווען א געים טשעינדזשער דארטן, און עס האט אויפגעטון זייער אסאך, און עס האט געלייגט קרבתנו זייער שטארק אין ספאט, וואס די קרבתנו איז עס געווארן אז קרבתנו איז עפעס א שבת פאר גע'גט'ע מענטשן, עפעס געווארן, כאילו יעדער האט געוואוסט פון קרבתנו, מען האט נאך געמיינט עס איז פאר גע'גט'ע מענטשן.
וואו סאו אפילו מיט הונדערט אַכציק טויזענט דאלער אין חובות באט עקספאזשער יא.
דאס איז געווען נישט נארמאל די ווידיאו, ס'איז געווען.
די אויפטו פון דעם איז אז מענטשן האבן אנגעהויבן צו קוקן וואס איז קרבתנו, מען איז געגאנגען אויף תורה עני טיים, אלע דרשות זענען רעקארדעד, אלעס וואס איז נישט שבת, פרייטאג, מוצאי שבת, זונטאג, מענטשן האבן אנגעהויבן צו הערן דרשות, ס'איז געווארן, ס'איז אנגעהויבן צו זיין א מאוומענט.

אפישעלי מאכט מען, אפישעלי, גארנישט איז אפישעל, באט מען מאכט איינס ווינטער און איינס זומער, ס'הייסט ספירה, ספירה מיט מיט חשבון, און מען האט שוין געמאכט אויך דרײַ א יאר.
כ'געדענק, איך האב געזען איינס נאכן צווייטן.
ס'איז געווען זייער סוקסעספול, און ס'איז געווען א לאנגע וועיטינג ליסט, וואס זיי פארזאלן מענטשן וואס זיי

כ'האלט ס'איז קאנסידערן. סאו קרבתנו איז אייביג גרויסע שבתים אדער איז דא אמאל אונז זאגן אקעי אונז גיימער מאכן נאך א קליינע שבת ערגעץ אינמיטן די יאר?
ניין סאו ווען אונז מאכמער איינס נאך די אנדערע ווייל אונז די מענטשן זענען אויף די וועיטינג ליסט איז עס יוזשעלי א קלענערע שבת באט ברוך השם וויר אלוועיס סאלד אוט. וואו און ווי סאך ווי סאך האלט מען שוין ביי וועלכע נומער? כ'דענק ענק האבן געהאט די צענטע ריסענטלי ניין? לעצטע יאר?
פערצענטע איז געווען יא.
די פערצנטע? איך געדענק ס'איז געווען די צענטע שבת קרבתנו איז עס שוין געווען ווי לאנג צוריק? זייט דעמאלטס נאך פיר.
וואו!
יא.
וואו!
מ'האט שוין געמאכט פערצן און און מיר האבן שוין א דעיט פאר די פופצענטע און מ'גרייט זיך שוין. ווען? מ'מעג זאגן אדער ס'איז נאך א סיקרעט? שבת וירא.
אה, ווינטער, אנהייב ווינטער.
די ענגליש דעיט איז?
אונז קענמער נישט די זאכן. אונז זעמער נאך חסידישע. שבת, ס'איז אלעס. יא, אלעס איז היימיש. עניוועי, סאו סאו קרבתנו, wow, סאו די האסט אנגעהויבן דיין גאנצע זאך פלען פון איינער איז צוגעקומען צו דיר בשעת'ן האבן א חברותא, גיי העלף ארויס די צוויי חברה, און פון דארט איז עס זיך צעוואקסן, האסט געמאכט שבתון פאר זיי, איז עס געגאנגען צו קרבתנו. יא, אגעין, דארף איך זאגן נאכאמאל אז ס'איז נישט געווען מיך אליינס, ס'איז מיט מעכי שפירא, מיין חברותא, וואס סאו ווער איז געווען, דו ביסט די קאו-פאונדער רייט? סאו ווער איז געווען די פאונדער, וועמענס וועמענס ארבעט איז געלעגן אונטער די גאנצע קרבתנו? ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן אינוואלווד, ספעשעלי אין די ביגינינג, ביי נאו איטס מאר סימפל, ביי נאו איז דא מעכי שפירא איז CEO as we say, ס'דא ר' אליעזר גראסמאן ער ברענגט קאמיוניקעיט ער ברענגט די ספיקערס, איך מאך מאר אר לעס די פראגרעם די סקעדזשול, און דעטס אלל. אין ביגינינג האסטו נישט געהאט מענטשן? ס'דא די לאגיסטיקס, א אינגערמאן וואס נעמט קער פון לאגיסטיקס, פון סיינס און דעס, ס'דא א א סטעף פון פרויען וואס נעמען קער פון רעזערוועישאנס, זייער געטרייע, יעדע איינע איז פולי דעדיקעיטעד לשם שמים, און איטס נאט איזי ווייל ס'נעמט אסאך שעות, און יעדע איינע, ס'איז נישטא קיינער אויף פעיראל אין קרבתנו, קיינער מאכט נישט קיין געלט דא, יעדער איז וואלונטיר, און יעדער טוט לשם שמים, און ס'איז אמעיזינג צו האבן א גוטע טיעם צוזאמען וואס ארבעט, איטס נאו, איטס, נאטינג איז לייק איזי באט. ס'פארט שוין. ס'פארט מאר אר לעס א סיסטעם, עגעין מ'דארף יעדעס מאל טרעפן גוטע רעדנערס, מ'דארף יעדעס מאל מאכן א אינטערסאנטע פראגרעם, ס'זאל זיין גוט, די פראגרעם גייט אריין זייער אסאך קאפ, וועלכע רעדנער זאל רעדן ווען, ס'דארף זיין יעדעס מאל אידיש ספיקינג און ענגליש ספיקינג רעדנערס. נייע רעדנערס, נייע איידיעס. איך קען נישט לייגען א נייע רעדנער וואס האט נאך קיינמאל נישט גערעדט וואס גייט יעצט די ערשטע מאל רעדן, זאל רעדן די זעלבע צייט ווי רב מרדכי מלאך גייט רעדן, ווייל ער גייט זיין אן קיין מענטשן ארום. סאו ס'איז דא זייער אסאך טעקניקעליטיס וואס גייען אריין אין דעם זייער אסאך. אויפצוסעטן וואס זאל זיין ווען. למשל אז אונז טרייען מיר אז ס'איז דא אכט באלרומס דארטן אז יעדער רעדנער ווען ער רעדט זאל רעדן א אנדערע באלרום דזשאסט צו מאכן אינטערסאנט די זאך איז נישט דאס.
אין קעיס איינער פרעגט דיך אקטאבער טווענטי טרי. אקטאבער טווענטי טרי.

דאס איז שטארקע נעמען פון דארטן און אונז האבן אונזער ועד הרבנים וואס אונז דיסקאסט מען יעדע זאך מיט זיי סאו דעט פוינט ווי נאו ווער דואינג די רייט טינג. וואס איז טאקע די חילוק צווישן כפתור און שלשלת? שלשלת שלשלת איז א נייע זאך שלשלת איז א נייע זאך וואס איז יעצט אין די מעיקינג
ס'האט שוין געלאונטשט? ניין, מ'האט עס נאכנישט עדווערטייזט גארנישט, ס'איז שוין דא אויף תורה עניטיים. אקעי. באט קיינער ווייסט נאכנישט פון אים. מורי ורבותי, לעיטעסט טאלקס, שטעלט אייך פאר, שלשלת.
סאו ר' מעכי שפירא האט געבאדערט א זאך אז ס'דא א אידישע זאך וואס הייסט מעביר סדרה זיין.
וואס מיינט דאס? סאו דאס איז א זאך וואס אנפארטשענעטלי אין די חסידישע וועלט בעיקר איטס א דייאינג פראדאקט, עס איז נישט, עס איז א ענדעינדזשערד ספישיס, עס איז נישט דא, זייער ווייניג מענטשן קענען היינט טראפן און מעביר סדרה זיין וואס שטייט אין די הלכה אז מ'איז מחיוב צו טון איז א דייאינג זאך. ס'איז דא אין די ליטווישע וועלט איז אביסל מער דא ווייל עט ליסט זיי קענען די טראפן ווייל יעדער בחור ליינט דארטן ביי זיין בר מצוה די הפטורה.
יא סאו זיי קענען די טראפן.
די ספרדים אויך ביי די וועי.
יא סאו אין אסאך חסידישע חדרים לערנט מען בכלל נישט אויס קיין טראפן א יונגל האט נישט פון וואו צו קענען טראפן אפילו אויב ער וויל.

איידיע פארוואס מעביר סדרה זיין איז א זאך וואס איז א דייאינג פראדאקט. סאו ר' מעכי שפירא האט דיסיידעד ער גייט עס נעמען פאר א פראדזשעקט און ער גייט צוריק אריינברענגען א געשמאק אין דעם און עס אויפבויען פאר קינדער פאר בחורים פאר אינגעלייט. ביי די וועי פאר דו גייסט ווייטער איך האב אמאל געהאט געהערט כ'דענק נישט פון וועם עפעס א גרויסע בלשן כ'דענק אמת'דיג נישט ווער ס'איז געווען כ'האב כ'טריי מיך צו דערמאנען באט איי דאנט נאו בעסיקלי וואס ער האט געזאגט אפשר אייזענבערג פון סקווער ער האט געזאגט אז זיין טאטע פלעגט אים אייביג פאורסן, עני זאך וואס ער האט געדארפט ווערן געפאנישט איז געווען זאגן קאפיטלעך תהלים, סאו אייביג האט ער געדארפט זאגן קאפיטלעך תהלים, דאס איז געווען זיין פאנישמענט, ער זאגט עד היום הזה האט ער א פיינטשאפט צו תהלים, ער קען נישט, ס'איז א זאך וואס ער איז געווארן געפאורסט צו טון, ווייסט וואס כ'מיין?
כ'האב נישט ליב די פרעיז פיינטשאפט באט ער האט עס געזאגט אין פאבליק. ס'מאכט א דיסטענס יא.
סאו עני זאך וואס וועגן דעם ווען ס'קומט צו לערנען זייער אסאך קינדער וואס זענען געווארן געפארסט אז זיי מוזן לערנען איטס נאט עי גוד מעמארי וואטעווער יא סאו מענטשן באקומען טראמא פון עס.
סובקאנשעסלי ווערט עס זייער מ'ווערט זייער דיספייזד פון עס סאו די איידיע פון שלשלת איז צו צוריק ברענגען און מסביר זיין פאר מענטשן אויסלערנען טראפן מעביר סדרה זיין און מאכן א געשמאקע דרשות פון דעם און מאכן פראגרעמס פון דעם סאו אונז האבן אפאר איידיעס, איינע פון די איידיעס איז פירסט אוו אלל, א בעל קורא וואס זייער א גוטע בעל קורא הייסט ר' אהרן פארגעס, ממש א זיסע בעל קורא זיין קול איך האב זייער ליב צו הערן ליינען, סאו ער לייגט ער ליינט אפ די גאנצע פרשה מיט די טראפן און נאכדעם זאגט ער די גאנצע תרגום. מען זאגט די גאנצע תרגום מיט די טראפן? תרגום האט טראפן? כ'ווייס נישט. מען ליינט די גאנצע תרגום?
די בענקער חדר, פלעגט מען לערנען רשי מיט די טראפן? ניין. קיינמאל נישט.
wow. רש"י איז געקומען מיט פעטש. עס גייט אים טראפן.
נו. אוי. עניוועי סא ער זאגט אפ די גאנצע סעט. גאנצע זאך. די איידיע איז געקומען בעיסיקלי די איידיע פון ארי אבראמאוויטש אז קינדער זאלן קענען מיטזאגן זאלן ווי דו זאגסט עס אויסהערן. קענען מיט זאגן די מעדיע אויף תורה די פרשה מיט די טראפן אויב איינער וויל מעביר סדרה זיין מיט, עס איז געשמאק עס איז דא א ניגון און העפענס טו בי מעכי שפירא האט געטראפן און געהאט א קאנווערסעישאן מיט צוויי גרויסע טערעפיסטס וואס זיי האבן געזאגט אז אויב גייען קינדער קינדער וואס זענען מעביר סדרה יעדע וואך חוץ פון וואס ס'איז מיוזיקעל טערעפי פאר קינדער וואס עס קען סאלוון אסאך אנדערע טערעפיס, איז עס ענהענסד עס זייער שטארק, ווען מען לערנט גמרא איז עס אסאך גרינגער ווייל מען לערנט, מען ווערט באהאווענט אין די אראמישע שפראך, סאו מען הייבט אן צו מאכן אויך סינק ווייל האסט ווי צו מעטשן ווייל דו ווייסט וואס טייטש וידבר און דו זעסט עס שטייט אין תרגום ומליל, דו הייבסט אן צו קענען אליינס טייטשן אביסל אראמישע ווערטער. סאו עס האט זייער, עס האט א גרעסערע עפעקט ווי דזשאסט מעביר סדרה זיין און די חיוב פון מעביר סדרה זיין. דער טעראפיסט איז מעביר סדרה יעדע וואך? ער איז א ליטווישער, איך גלייב אז יא.
איך האב מיט אים פונקט היינט צופרי גערעדט אין בית מדרש. די פאקט אז עני פראבלעם וואס איז היינט געווארן מיט א קינד האט א נאמען. א טרי דידזשיט נעים. או סי די, קעי דזשי בי, עף די אר, עיטש איי דזשעי, איך ווייס נישט וואס. יעדע זאך האט שוין היינט א נאמען. אמאל איז עס געווען, ער דארף צוויי פראסקעס.
וועלכע איז בעסער?
איך ווייס נישט. חילו, דו גייסט דארפן גיין פאר קיילעכדיגן שבת.
איך גיי גיין שושלת.
סאו, די איידיע פון איז, קינדער זאלן קענען, זאל קענען פארגעסן א קלאס פון קינדער, אנצינדן די רעקארדינג, ס'איז אויף טורא עני טיים שוין, און.
זיי זאלן קענען מעביר סדרה זיין מיט דעם זיך אויסלערנען די תורה. איך האלט ס'איז א מורא'דיגע זאך ווייל זייער אסאך מענטשן ווען ס'קומט צו לאמיר זאגן פורים לייענען די מגילה ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס קענען נישט לייענען בכלל באט מגילה קענען זיי לייענען וואס איז פשט? ווייל מגילה האט שיינע תנועות ווען דו לייענסט עס דו קענסט יעדע ווארט פון אויסענווענדיג ביקאוז פאר דיך איז עס א ניגון נישט דו קענסט נישט נעסעסערעלי די טראפן.

סאו דאס קינד האט נישט אזא פריינטשאפט צום חומש ווי ער האט א פריינטשאפט צום מגילה. און נאך א זאך, חומש איז א זאך וואס ער האט שוין א גאנצע וואך געלערנט אין חדר יעדן טאג, און ער האט מן הסתם געכאפט צוויי דריי פראסקעס דורך די וואך. נישט אלע רעבעס פראסקענען.
פראסקעס מיינט נישט קיין פאטש.
היינט שוין אויך נישט, היינט טאר מען שוין נישט.
פראסקעס מיינט נישט קיין פאטש. פראסקעס פראסקעס קען זיין אסאך מאל בדברים סאך ערגער ווי די פיזיקעל פאטש.
נו, עס שטייט אזוי אין חומש. האסט עס געלערנט אין חומש? מגילה ווייז מיר וועלכע יאר האט מען געלערנט די מגילה אין חדר?

ס'איז נישט אזוי ווי דו האסט עס געסטאדיט.
אזוי ווי דו געדענקסט א גאנץ יאר די ראש השנה נוסח און דו קענסט זיך עס אונטערזינגען. די זעלבע זאך. סאו ווען דו מאכסט עפעס וואס די קינד קען אויסהערן, עווענטשעלי גייט עס זיין א ניגון פאר אים און ער גייט אפילו אסאך תרגום ווערטער אונקלוס איז שווער ארויסצוזאגן באט ווען דו הערסט עס יענעם זאגן דזשאסט קאפיסטו וואס ער זאגט. יעצט פארשטיי איך וואס שלשלת האט מיט די זאך וואס עס גייט פלאנען צו טון. ס'איז טראפן, רייט?
יא.
סאו ס'איז מ'גייט לערנען, סאו ס'איז איך האב געמיינט אז ס'איז א פארט פון קרבתנו, ס'איז א טשעין ריעקשאן. דאס איז געווען מיין, וואס כ'האב געהאלטן ווען כ'האב געזען וועגן שלשלת, כ'האב געמיינט ס'איז א טשעין, ס'האט עפעס אקעי. איך גיי זאגן נאך מער, איך גיי זאגן נאך מער, ס'איז טראפן. רבי עקיבא האט געזען טראפן וואס פאלט אויף א שטיין, צוביסלעך.

עז אוו נאו, קודם כל איז דא איין זאך פון ס'זאל זיין א רעקארדינג פון יעדע וואך פון די ליינען. מ'זאל קענען מיטזאגען. פארשטייט זיך מ'הייבט אן מיט די חסידישע הברה, עווענטשעלי ווי וואנט טו גאו אווער צו אנדערע הברות אויכעט. ס'דא די ספרדישע הברה, ס'איז דא די ליטווישע הברה. באט דאס איז עז אוו נאו, יעדע וואך גייט זיין אפלאודעד. ס'איז איין יאר סייקל מ'דארף עס אפלאודען און דאן בלייבט עס פאר אייביג.
און.
און דאס איז א איידיע וואס א רבי קען אנצינדן אין קלאס און זאגן פאר די קינדער, היינט גייט מען מעביר סדרה זיין ביז שני, ער צינדט אן די ספיקער די ריקארדינג און אלע קינדער זאגן עס מיט, נאכן לערנען טראפן, מען וויל רעדן וועגן טראפן, אויסלערנען טראפן, ס'דא א איידיע פון מאכן אזוי ווי ס'דא חברת תהלים, אזוי ווי ס'דא אבות ובנים, מאכן אין שילן גרופס פון מעביר סדרה זיין, מיט פרייזעס מיט פראגרעמס. דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, וואו! און וועמענס איידיע'ס זענען דאס געווען?
דאס איז מעכי שפירא'ס איידיעס.
וואו! און דו ביסט דא נאר עס זאך צו אימפלעמענטן ביי כלל ישראל? צו העלפן אביסל, איך העלף אים ארויס אביסל. וואו! זייער שיין. יעצט א סטעפ ווייטער, דו ביסט אויך געווען, און ביסט נאכאלץ, פון די טרעוולינג חסידים. ווי קומסטו אן צו די טרעוולינג חסידים? פארוואס זאלסטו וועלן אוועקגיין שבתים פון דערהיים?
איין מינוט, וואס איז טרעוולינג חסידים?
אקעי, סאו טרעוולינג חסידים איז א גרופ פון סיקסטי פייוו בערך פעמיליס, וואלונטיר פעמיליס, פאונדעד געווארן דורך רבי אריה משה רויט פון מאנסי, צוזאמען מיט הרב אלי' בנעט פון מאנסי, מיט נאך אפאר אינגעלייט, וואס מען גייט ארום צו קאמיוניטיס, וואס קאמיוניטיס וואס אינווייטן שוין חסידים, זיי קאלן אן אז עס זאל מען קומען, און מען מאכט א שבתון מיט די קהילה, אזעלכע רימאוט קאמיוניטיס, און וואס אדער איז עס א אש סענטער וואס ער דיעלט מיט בעל תשובות מיט פרייע מענטשן און ער וויל מאכן א עקסייטינג שבת, אדער איז עס א קאמיוניטי אזא יונג איזרעל ערגעץ וואו עס איז אפאר אלטע זיידעס און ער וויל עס אויפלעבן די אינגע מענטשן קומען נישט ער וויל עס מאכן עקסייטינג ער מאכט א שבת ער וויל זיין עפעס לעבעדיג סאו מ'קומט אויף שבת.

ביי נאו איז שוין דא גענוג חברה אין קענעדע מען דארף שוין נישט באט ס'מאכט זיך נאך אז קענעדיענס קומען צו א סאמטיימס זיי ווילען דזשוינען די אמעריקען גרופ צו צו זיי קאמביינען צוויי אנדערע פלעצער אין איין פלאץ. באט ווילאנג ווילאנג איז טרעוועלינג חסידים אפען און ווען האסטו געדזשוינט די ארגענעזעישאן?
טרעוועלינג חסידים איז אפען זינט

אין טאטש אויך רבי משה רויט איז א ספיקער סאו כהאב ליב געהאט זיין דרשות סאו איי רילעיטעד טו אים. מסתם אזוי געווען קאנעקטעד. ער האט געמאכט א שבת איינמאל פאר אלע וואלונטירס און ער האט מיך אינווייטעד און ער האט מיך גאנצע צייט געפרעגט ווען קומסטו פאר א שבת איי וואנט טו האוו יו ביי א שבת. האסט געפרעגט דיין ווייב? מיין ווייב האט פארשטייט זיך, ווי גייט מען ווי שטייט מען איין ווי עסט מען ווי מען פארט ארויס מען גייט קיין באפעלא אויף שבת מיין וואס ווי דעטרויט מיניאפעלעס דעלעס ווי. זיי א מסביר וואס דו טוסט. יא. סאו מיין ווייב איז נישט געווען עקסייטעד אבאוט די איידיע זי האט נישט געוואלט אזוי שטארק איינמאל האט ער מיך געבעטן ער האט א שבת אין באפעלא פאר סטודענטס פון די אידישע סטודענטס פון יוניווערסיטי אוו באפעלא, כ'מיין ס'איז די גרעסטע יוניווערסיטי אין די יונייטעד סטעיטס, כ'בין נישט זיכער.
דאס ווייס איך נישט.
יוניווערסיטי אוו באפעלא, יו בי רופן זיי עס, און דארט איז געווען א ראביי פון אש, און ער האט געהאט א גאנץ יאר, ער האט געהאט דארטן געדינגען א אפיס אין די קעמפוס, און ער האט געטרייט צו מאכן קירוב מיט די חברה דארטן.
גאר גוט פון ענק.

אה אה אה אקעי סאו סאו דעמאלטס ביסטו געזעצן ביינאכט ליל שישי ענדיגען מיט דיין ברודער וואס?
און און אפיס ארבעט און אונז זעמער ארויסגעפארן פארטאגס זעמער אונז ארויסגעפארן קיין באפעלא זיבן אהאלב שעה כ'געדענק ביז יעצט נישט גארנישט פון די וועג איך געדענק נאר אז כ'האב געטרינקען פייוו אוער ענערדזשיס, קאפיס, קאוק, רעד בול. חוץ פון דעם געדענק איך גארנישט, ביי יעדע געז סטעישן האב איך מיך געסטאפט און געמאכט א קאפי. איך קום אן קיין באפעלא. אה, א פיינע וועג אהין. א געהארגעטע. און איך קום ארויס פון די קאר און.

האב איך געקאלט צו זיי זענען אינדערהיים, יא אקעי, ער קען יעצט, אקעי קענסט יעצט גיין. סאו, די רוקסט דיך אריין, איך קום אן קיין באפעלא, איך קלאפ אויפן טיר, און יא ער מאכט אויף די טיר, די האוסט, און אה, איר זענט פון די חסידים, יא, אה, זייער שיין, קום אריין, ער מאכט אויף א טיר, ער ווייזט אונז, דא איז ענקער רום.

כ'פרעג אים ווי דא א שאוער איז, ווייזט ער מיך יא קום אויבן קענסט ניצן אויבן. ס'איז מיר געווארן גוט, איך מאך א שאוער אויבן, כ'האב שוין מיך געגוגלט ווי דא א מקווה אין באפעלאו, געטראפן מקווה באפעלאו, בין אהין געפארן, שטייט א פאון נאמבער פאר די, מ'קען קאלן פאר די נאמבער לאק, איך זעה דארט אזא שיינע מקווה פון. שיינע מקווה, נאך די קומסט אריין די ערשטע טיר שטייט א סיין נאו שוז ביאנד דיס פוינט, מ'דארף אויסטון די שיך. יא יא כ'בין דארט געווען אמאל. ס'זאל נישט ווערן מאדי. ביי די סאטמארנדיקער שטייטס פארן בור. און ס'איז געווען א מורא'דיגע שבת, פרייע סטודענטס וואס האבן נישט קיין אהנונג פון אידישקייט, און וויפיל חברה קומט? טאנצסט און די זינגסט מיט זיי, ס'איז עמעיזינג, ס'איז עמעיזינג. וויפיל חברה קומט פון טרעוולינג חסידים? יעדע שבת קומען פינף אדער זעקס פעמיליס. אה. אקעי סאו ענק ענק דרייען איבער די שבת און ענק מאכן די גאנצע. יא ס'הייבט זיך אן מיט פאר קבלת שבת א קום זיץ, מען מאכט א קארליבאך קבלת שבת, מען טאנצט מען זינגט, די סעודה איז יעדער אריינגעגאנגען עסן ביי די האוסט, באט געדארפט מיטנעמען אפאר סטודענטס און פירן די סעודה דארטן, און נאכדעם שבת צופרי נאכדעם קומט מען צוריק אין שול פאר עונג. און דארטן ביי די סטודענטס איז עס פיינע עונגס, ס'איז דא אסאך אלקאהאל און זיי ווערן זייער קאנעקטעד. ביי גילופין? נישט בגילופין, סאו איט ברעיקס די בעריערס, זיי ווערן אפען, זיי נעמען זיך אונטער זאכן וויטש איי וואלט סעי די מעדזשאריטי אוו איט דעי קיעפ אפ וויט. כ'זאג דיך אז די גייסט אסאך מאל צו עיש, עיש נעמט דיך קעיר פון די מענטשן. באט דאס איז א

עקטשעלי ווען כ'האב אריינגעוואקט דא האט מיך געקאלט א בחור ער הייסט זכריה, זעק, איך האב אים געטראפן די ערשטע מאל קאמפליטלי פריי אין באפעלא, פון גארנישט געוואוסט, זירא, זיין טאטע וואוינט אין סטעטן איילענד, ער אוינט די וועלעי פארקינג פון עטרת חיה מיט קעי אר עם, און גארנישט געוואוסט. און ער איז היינט א פול פלעדזש חבדסקער בחור, ער לערנט יעצט אין ישיבה אין מארסטאון, ער האט מיך יעצט געקאלט אז ער קען קומען אויף שבת מיט צוויי פרענדס ווייל זיי האבן אף אין ישיבה. ער איז געקומען צו מיך פאר צוויי יאר צוריק מיין איך איז ער געקומען צו מיך אויף א שבת, און מיר געגאנגען אין שול, און אינמיטן וועג זאגט ער מיך, אברמי אפשר קענסטו וואקן שטאטער? זאג איך יא וואס כ'האב נישט געוואקט אזוי שנעל, זאגט ער, כ'האב געהאט מיין ברית יעצט מיטוואך סאו כ'קען נישט וואקן שנעל. וואו! פון איין שבת איין שבת קען טוהן. סאו ס'איז עמעזינג אז ער טשעלענדזשט מיך שוין יעצט פארוואס דאווענסטו מנחה נאך די שקיעה מיט. וואו! דאס איז א זאך וואס דו טוסט פאר געלט אדער דאס. דאס איז גארנישט פאר געלט ניין. דאס קאסט געלט, ס'קאסט אראפצופארן זיבן אהאלב שעה מיילעדזש. לאמיר זען צי מיין קאלקעלעישן ארבעט. דו האסט אין דיין לעבן געטון אזוי, האסט אוועקגעבארגט דיין גאנצע געלט פאר מענטשן. אלע האבן צוריק געצאלט ביי די וועי. אלע האבן צוריק געצאלט. ביסט געגאנגען ארבעטן אין א בעיקערי. פאר געלט. פאר געלט. נאכדעם ביסטו ארויס פון די בעיקערי. כ'האב געארבעט קודם אין גראפטשיק פאר שלום בית.

איך ענדזשוי זייער שטארק די פאקט אז איך פאר, איך זעץ מיך אריין אין קאר איך האב נישט קיין אנונג ווי איך קום אן, געפארן געפלויגן קיין דיטרויט, עיש דיטרויט האב געמאכט א שבת, און די ראביי זאגט מיך אז דיין האוסט איז א דענטיסט, און די ווייב ארבעט אויכעט און זיי קומען אהיים ממש פאר די זמן סאו ביז די זמן איז צוזאם ביי מיין הויז איך בין געפלויגען מיט מיין קינדער מיין גאנצע פעמילי. וואו מ'קען מיטברענגען קינדער אויף אזא שבת? אויב איך צאל די טיקעטס קען איך מיטפליען. יא באט דו האסט געזאגט זיי ווילן האבן אז דו זאלסט קומען מיט דיינע קינדער. יא זיי ווילן עכט די קינדער ווייל דאס לייגט אסאך צו. ווי אלט איז דיין עלטסטער? אה יא, דו האסט נישט קיין פראבלעם אז קינדער קומען אן צו אזא פלאץ? עווענטשעלי ווי זיי ווערן בחורים דארף מען שוין זעהן אויב ס'איז סטודענטס.

א טאטע פילט ער קען שוין נישט. הונדרעט פראצענט ס'טאר נישט קומען אויף די חשבון פון די אייגענע פעמילי, דאס טאר נישט געשען, און וויאזוי האט אונז א גרויסע רבי געזאגט, זעטס זיי מקרב זיין צו ענק און נישט ענק צו זיי. יא, איך וועל דיר זאגן נאך מער, ס'איז דא אויך א משגיח מיט גיידליינס, ווי גייט מען? מען גייט נאר ווי ס'איז דא א עירוב, נאר ווי אונז קען מען האבן סאליד כשר'ע אויסגעהאלטענע עסן. ס'איז נישט דא אזא זאך אז מ'זאל זינגען און טאנצען אן א מחיצה. אונז קען מען סטאפן די גאנצע זאך זאגן אז אונז קען מען נישט, אן א מחיצה קען מען אונז נישט זיין דא. וואו. סאו ענק ווייסן וואס ענק ווילן. ענק ווייסן וואס ענק ווילן, ענק קומען אן און ס'דארף שוין זיין אויפגעסעט לויט ענקע. יעדע קאמיוניטי די רבי ווייסט ווער זענען די עכטע פרומע מענטשן, ער קען דאך זיי, ער ווייסט ווער ביי וועם מ'קען גיין עסן. ווען מ'קומט למשל אין דעטרויט איז א קאמפליטלי פרייע קאמיוניטי, און סאו ענדליך אפאר מינוט פאר די זמן, מיין האוסט קאלט אז ער איז אנגעקומען אהיים, איך זעץ מיך אריין אין די קאר, איך פאר אריבער צו צו מיין האוסט, און איך קלאפ אויפן טיר, א גרויסע ברוך הבא, און

איין יעדע צוויי וואכן קומט א צווייטע שבת? סאו יעדע צווייטע שבת האבן זיי א שבת וואס זיי מאכן צוזאמען? סאו דער ראביי געזוכט איין וואך מנין, סאיז געווען זיינע חברה האבן נישט געווען עוועילעבל אריבערצוקומען ווייל זיי ברענגען אריבער מנין צו די פלאץ, האט איינער פון מיינע פרענדס געזאגט אפשר קומסטו אויף שבת צו אהייא? שוין נאו פראבלעם איך האב מיטגעברענגט נאך אפאר חברים, זענען אראפגעגאנגען דארט אין אהייא אויף שבת, און איך בין געווען, ס'פלעגט דארט זיין א סקול און די קאמיוניטי דייד דאון יא? בכלל ס'איז א פלאץ ווי מענטשן מופן אוועק סאו די קינדער וואוינען שוין נישט דארט און די עלטערע חברה וואס ווילן יא היטן שבת איז דא זייער סעלעקטעד חברה וואס עקשעלי היטן שבת און איך בין געווען אזוי אינספייערט אז זענען געזעצן מענטשן וואס יו נאו זיי זעען נישט אויס ווי אונז יא זיי זיצן אין בית מדרש און זיי שלאפן אין בית מדרש שבת ווייל זיי ווילן נישט אהיימפארן מיט זייער קארס נאכן דאווענען און דער סאו עס איז א מורא'דיגע זאך ווען מען האלט מיט אזא זאך און זיי רעדן צו דיך און זיי קאנעקטן צו דיך און זיי זענען ערליכע אידן און זיצן און יו נאו עס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך. נישט געווען אזא מורא'דיגע געפיל גענומען מען קען עס קומען קיין וויליאמסבורג סתם זען מענטשן אין בארא פארק אויך די קען גיין שומר שבת. באט זיי זעען אויס ווי מיך וואס זיך טוהן. דארטן אין דיטרויט די סטארי געווען די סעודה האט מיר די רבי געזאגט גיי איך עסן ביי א אנדערע פעמילי קאמפליטלי פריי. ממילא די גאנצע עסן האט די רבי געברענגט, אלעס איז דאבל סיעלד, און אלעס ס'איז קומט פון א קעיטערינג אלעס איז כשר. איך האב מיך שוין געפרייט איך גיי נישט עסן סעודה מיט א ווייסע דאג ארום מיך. איך קום אן צו די פעמילי וואו איך דארף גיין מאכן די סעודה פאר זיי און זיי האבן געברענגט אסאך געסט, פרענדס, און איך דארף דא ליעדן די מיעל. די סערוויסעס. זיי האבן עס געמאכט אין זייער בעקיארד, און איך זאל נישט זעהן ווי מ'טוט אן די לייט אדער יא זעהן? סיאינג וואט יו דואינג יו נאו וואס, מאך עס נישט יעצט. און איך האב געמאכט קידוש פאר זיי און מען דארף זיך וואשן און אלעס געדארפט מסביר זיין און זינגען. כ'הייב אן צו עסן מיין פיש.

איך האב שוין נישט געהאט קיין עסן האב איך שוין נישט געדארפט. ענדליך זי שיקט אים אראפ, ער גייט אונטער מיין בענקל ווי דער אחד, ער פארקט זיך אונטער מיין בענקל, איך האב מיך נישט גערוהט יענע סעודה, איך האב שוין געווארט צו פילן די טיקל. דו יו אלוועיס איט סופ דיס וועי? ס'איז אמאל געווען זייער פאני, גראדע ס'איז געווען, ס'איז זייער פאני ווען סא יעצט זאג מיר אייביג ווען דו זעסט אז עס קומט ווענילע חלה ווייסטו אז דא גייסטו פאסטן. עס קומט חלה מיט ווענילע און קראמס אז ד'גייסט פאסטן דא. זיי האבן אנדערע קאנסעפטס פון ברענגען קעיל מיט. ענק שטעלן נישט אליין צו ענקער עסן. ווען נישט גיימער צו א פלאץ ווי ס'דא עכטע.

כ'דענק איינמאל איז געקומען, מ'האט זיך געוואשן אויף די שאלעשידעס בילקעס, די געלע, און די נעקסטע זאך וואס מ'האט געסערווט, איך בין געווארן זייער עקסייטעד, מ'האט געסערווט די געפילטע פיש אין טאמעיטא סאוס, די באולס, מיין מאמע פלעגט עס מאכן אמאל פאר סאפער, איך האב געדענקט איך האב עס ליב געהאט, איך האב זיך געפריידט, ביז כ'האב עס געקאסט. ס'איז געווען מיעטבאלס. זיי עסן גלייך די פלייש. שלאג מיר הא? ביי די וועי זייער אינטערסאנט ווייל קומסט אן. קוק אים שיס מיך. ס'קומט מיר אויס הייבט זיך אן ווען דו זעסט זיי נעמען ארויס א באטל פון קדם גרעיפ דזשוס וואס איז שוין ברוין און זיי גיסן עס אריין אין די בעכער און די טאטע מאכט קידוש דארטן זעסטו א זאך וואס איך זע עס נאר ביי אייכלערס אין די ווינדאו אדער ביי טשערנאביל חסידים.

אן טאפ איז דא א לאך א בעכער מיט א לאך פון אונטן און ס'גיסט עס אריין אין אלע בעכערס איקוועלי סאו אזוי קען יעדער. ס'טעיסט ווי מ'טרינקט געשמאלצענע אייזן. פארוואס זאגסטו אזוי? ס'ווענדט זיך צו ס'איז סילווער פלעיטעד אדער ס'ווענדט זיך צו דאס גע אה ניין ניין איך געדענק ווען איך האב געארבעט. ס'טעיסט ווי סילווער פאליש. יא. איך האב געארבעט ביי לודמיר דזשודעיקא האב איך געארבעט ווען די קאנצעפט איז ארויסגעקומען אין זילבער און מ'האט דאס געמאכט אין סילווער פלעיטעד אין ארץ ישראל, מ'האט עס אריינגעברענגט דא אהער, ווען דאס איז ארויסגעקומען אויף די גאס די איידיע, האט זיך פארקויפט טויזענטער שטיקלעך דערפון, און אזוי ווי דו זאגסט ביי די ליטאים די ליטווישע, וואלט דזשאסט די די הערב ביי האלב פרייז. איך האב, איך בין פאר סאם ריזען, פרעג מיך נישט פארוואס, קידוש שבת ביינאכט איז מיין. איז א מין זייער קאנעקטינג זאך פאר מיך, און איך בין נישט מוותר אויף קידוש שבת ביינאכט. וואס דען אמת. און איך דארף זיי בעטן נישט, איז איך זאג זיי אז כ'בין זייער מקפיד, איך מאך קידוש שבת נאכט קידוש, איך מעג מאכן קידוש, יעצט רוב פון זיי זיצן אויך ביי קידוש, און איך שטיי. סאו ס'איז אינטערעסאנט פאר זיי אויכעט,

פען ענד פעיפער, שרייב אפ עקזעקט ביזנעס פלען, וויאזוי דו ווילסט דיין ביזנעס זאל אנהייבן, דו ווילסט עס זען א יאר פון יעצט, דו ווילסט עס זען אין פינף יאר פון יעצט, וואס איך טוה עס נאך ביז היינט, איך מוף יעצט, ברוך השם מיר זענען געוואקסן זייער שטארק, און אונז מופן מיר די אפיס צו א גרעסערע לאקעישן נעקסטע וואך, און איך האב. איך גיי עפענען נאך דיפארטמענטס וויטין די ביזנעס, און ס'איז אלעס, כ'האלט אינמיטן ארויסשרייבן אויף פען ענד פעיפער די גאנצע פראסעס וואס איך וויל טון, ס'איז זייער זייער א העלפפול, און אסאך מאל איז עס שווער פאר מענטשן זיך צו עקספרעסן אויף פעיפער, מ'דארף זיך נישט עקספרעסן אין פילינגס, מ'דארף סעטן גאולס, ווי לאנג וויל איך, ווען וויל איך אנקומען צו דעם מיילסטאון, ווען וויל איך זיך צוריקקוקן אין מעזשערמענט דארפסט האבן זיך די וואס ריכטיג- דארפסט האבן עפעס וואס גייסט נישט אנקומען אין צו. קאפ, נישט אין קאפ, פען ענד פעיפער. און ווען דו האסט א דיבעיט פון צוויי ביזנעסעס, שרייב אפ די מעלות מיט די חסרונות פון ביידע, פען ענד פעיפער. און טאמער קענסטו עס נישט אליינס טון, העץ א רינגל און קאל. הער יו גא. און דעטס נאמבער וואן. נאמבער טו איז אין טערמס פון יעדע איינער האט קעיפעביליטיס פון אויפטון זאכן. פון קליינע איידיעס וואס מ'קען דעוועלאפען, און פון. און נישט יעדע איינער איז עגעין אונז זענען אלע אין כפתני האט זיך געעפענט פאר מענטשן וואס האבן פול טיים דזשאבס יעדער איז ביזי מ'האט זיך אריין געפושט מוצאי שבת מיט ביינאכטס מ'מעיד איט העפען כפתני איז היינט א ווארלד ווייד מ'קאלט אונז פון לאנדאן פון ארץ ישראל מ'קומט צו פארן צו כפתני פון ארץ ישראל פון אסטרעליע פון לאנדאן פון קאנאדע פון אלל אווער מ'קומט מיר האבן יעדעס מאל די לעצטע פאר מאל געהאט קאפעלס פון אוסטרעליע וואס זענען געקומען צו פארן צו שבת און צוריק געפארן סאו עס איז טווענטי פאר אויערס יא רייט פון ארץ ישראל קאפעלס קומען סאו יעדע איינער קען מיט א קלייניקייט מען קען מאכן ערטקוועיקס אין די וועלט מען קען אויפטוהן א וועלט חוץ פון וואס ס'איז אונז האבן אויף כפתני ספיטשעס לעקטשערס האבן שוין געהאט אויף טארע עניטיים אווער טו מיליאן קליקס. Wow! צוויי מיליאן איז א נאמבער, כ'מיין ס'איז נישט א. רילי? כ'מיין ס'איז א אלפאבעט. וועגן דעם האב איך עס קאנפירמד. סאו דאס מיינט אז אין די גאנצע וועלט דאס האט געטשעינדזשד אונז הערן מיר צוריק פון רבנים און פון מנהלים פון אלל אווער, פון אלל אווער, ס'איז. האסט א איידיע אויסגעבן א צווייטע קען לאנטשן דערפון? און איט דאז נאט העוו טו מעיק סענס, ווען ס'קומט צו די אייבערשטער העלף אים נישט אויספיגערן צו ס'גייט מאכן סענס אדער נישט, דזשאסט דו איט, ס'קומט צו ביזנעס, דארפסטו מאכן השתדלות ס'זאל מאכן סענס אויף פען און פעיפער. ס'קומט צו. באט דו האסט געעפענט דיין ערשטע ביזנעס איט העד נאו סענס. איך האב עס געהאט אויף פען און פעיפער ס'האט געמאכט סענס פאר מיך. האסט געהאט א אפיס. קרעפטוני האט אויך קיינמאל נישט געמאכט קיין סענס. סאושעליס האט נאכנישט קיין פלאן. מען ווייסט וואס מען וויל טון. באט איף יו ווען ס'קומט צו טון עפעס פאר די אייבערשטער דו דארפסט נישט האבן קיין פלאן דו דארפסט נאר טון. און די אייבערשטער גייט דיך שוין העלפן. וואו. דאס איז א מעסעדזש. דו דארפסט נאר האבן א פלאן. פאר ביזנעס. א ביזנעס פלאן. א פלאן האט די אייבערשטער. ווען ס'קומט צו אויפטון דזשאסט דזשאמפ אין ענד סטארט דואינג. די פלאן וועט שוין מיטקומען. ווערי נייס. שכוח אברומי. טענק יו, טענק יו פיני, טענק יו ר' חילי'ל. און מיט דעם ענדיגט זיך. זיי געזונט.